מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא, מסכת עירובין דף ק עמוד א'. לאמיר אנהייבן די משנה גאנץ אונטן דף צדיק ט עמוד ב'. זאגט די הייליגע משנה, אילן שהיה מיסך על הארץ, א בוים וואס איז איבערגעהאנגען אויפן ערד, איז די הלכה איז אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלים תחתיו, אויב די ספעיס צווישן די ערד מיט די בלעטלעך מיט די בראנטשעס איז ווייניגער ווי דריי טפחים, איז די הלכה אז מטלטלים תחתיו, ווייל איך קוק אן דעם בוים וואס גייט דא ארום כאילו דאס איז א מחיצה, און מילא אז איך האב א געהעריגע מחיצה קען איך גיין טראגען אונטער דעם. לייגט די משנה צו נאך א הלכה, שרשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים, אויב די ווארצלעך שטעקן ארויס פון ערד מער ווי דריי טפחים, איז די הלכה איז, לא ישב עליהן, טאר איך זיך נישט זעצן אויף דעם. זאגט די הייליגע גמ' אמר רב הונא בריה דרב יהושע זאגט רב הונא בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים אויב די בוים איז גרעסער ווי בית סאתים דעמאלס קען איך שוין נישט מטלטל זיין אונטערן בוים דאס הייסט אויב די בוים איז ברייט ביז בית סאתים דעמאלס טאקע קענסטו זיצן דארטן קענסט טראגן דארטן קענסט מאכן וואס דו ווילסט ווייל די בלעטלעך ארום און ארום קוק איך אן כאילו דאס איז א מחיצה און ממילא קען איך גיין טראגן אונטער דעם אבער טאמער ס'איז גרעסער ווי בית סאתים, דעמאלס איז שוין אסור, מאי טעמא, וואס איז די סיבה, זאגט די גמרא, משום דהוה דירה שתשמישה לאוויר, ס'איז נישט קיין דירה מער, נאר וואס איז א דירה שתשמישה לאוויר, איז רש"י מסביר ווער וואוינט בעצם אין אזא סארט פלאץ, די ווארט איז אז בעצם א שומר השדה, איינער וואס וואוינט דארטן פשוט אכט צו געבן אויפן פעלד, דארף ער דאך האבן עפעס א פלאץ וואס ער קען אונטערשטיין דארטן ווען עס רעגענט, זאכן פלאץ וואס ער קען אראפלייגן זאכן, דאס הייסט נישט קיין פלאץ בעצם וואס ער וויל וואוינען דארטן, זיין תכלית צו זיין דארטן איז אויף ארויסצוקוקן אויף ארויס, דאס הייסט צו שומר זיין, צו אכטונג געבן אויפן זאכן אינדרויסן, ממילא וכל דירה שתשמישה לאוויר, יעדע דירה וואס בעצם די גאנצע פוינט פון די דירה איז נישט פאר אינעווייניג, פארקערט, ס'איז אויף ארויס, אויף דעם זאג איך אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים, קען איך נישט זאגן אז דאס איז געמאכט געווארן לדירה און ממילא גייט מיר נישט אן ווי גרויס ס'איז, ניין, יעדע דירה וואס איז תשמישה לאוויר, פשט די גאנצע פוינט פון דעם איז נאר אויף ארויס, זאג איך איינמאל ס'איז גרעסער ווי בית סאתים קען איך שוין מער נישט מטלטל זיין אונטער אזא סארט בוים. איז זאגט די גמרא יעצט שרשיו גבוהים מן הארץ האבן געלערנט אין משנה אז טאמער די ווארצלעך שטעקן ארויס מער ווי דריי טפחים קען איך זיך נישט נוצן מיט דעם כ'קען זיך נישט גיין זעצן אויף דעם אזוי ווי די גמרא גייט יעצט מסביר זאגט די גמרא איתמר האבן מיר געלערנט שרשי אילן הבאין מלמעלה משלשה לתוך שלשה וואס איז טאמער כ'האב ווארצלעך וואס גייען אראפ שפעטער גייט עס צוריק ארויף, און שפעטער קומט עס צוריק אראפ אין בתוך שלושה. איז די שאלה איז יעצט די לעצטע חלק דארטן וואס קומט צוריק אריין אין די שלושה, וואס איז מיט די הלכה מיט דעם? מעג איך עס נוצן אדער מעג איך עס נישט נוצן? זאגט די גמרא רבה אמר מותר להשתמש בהן, זאגט דיר רבה דו קענסט דיך באנוצן מיט דעם, רב ששת אמר, רב ששת זאגט ניין, אסור להשתמש בהן טארסט זיך נישט נוצן מיט דעם. איז די גמרא מסביר וואס איז די מחלוקת, זאגט די גמרא אזוי, רבה אמר מותר להשתמש בהן, רבה זאגט דו מעגסט זיך נוצן מיט דעם, דכל פחות מג' דארעא, ארעא, יעדע זאך וואס איז נאנטער צו די ערד מער ווי דריי טפחים, דאס הייסט עס איז ווייניגער אוועק ווי די ערד, ווייניגער ווי דריי טפחים, הייסט עס א חלק פון די ערד, און ממילא זאג איך נישט אז דאס איז א בוים, נאר וואס, קוק עס אן כאילו עס איז א חלק פון די ערד, ממילא מעג איך זיך נוצן מיט דעם אויף שבת. אזוי האט געהאלטן רבה, מה שאין כן רב ששת אמר, רב ששת זאגט אסור להשתמש בהן, איך קען זיך נישט נוצן דערמיט, פארוואס? דכיון דמכח איסור קאתי, וויבאלד למעשה קומט עס מכח איסור, ווייל די חלק וואס גייט ארויף, דאס איז דאך אוודאי אסור, די מינוט ס'גייט ארויס פון די דריי טפחים, דעמאלס איז דאך אוודאי אסור, איז אין הכי נמי עס גייט צוריק אריין אין די דריי טפחים, אבער וויבאלד מכח קאתי, אסורין, האלט רב ששת אז ס'איז אסור. זאגט די גמרא יעצט נאך א פאל, דדמו כמשוניתא, טאמער ס'זעהט אויס כאילו אזא ווי א שפיץ בארג, ס'הייסט ס'האלט אין איין קריכען ארויף, נאר וואס ס'איז דא א חלק וואס גייט אראפ, איז די שאלה יעצט קען איך זיך נוצן מיט דעם אדער קען איך זיך נישט נוצן מיט דעם, זאגט די גמרא אזוי, דסלקי לעילא, די חלק וואס גייט ארויף, דאס הייסט א' דא אויפן בילד, אסירי, דאס איז קלאר אז ס'איז אסור, פארוואס? ווייל למעשה איז דאך העכער ווי דריי טפחים, איז ממילא יעדע זאך וואס איז העכער ווי דריי טפחים איז אוודאי אסור. יעצט דנחית לתתאי, שרי, די חלק אין אנהייב וואס ליגט נאך אונטער דריי טפחים, דאס אוודאי, דאס איז מותר. נאר וואס, לצדדין פלוגתא דרבה ורב ששת, לצדדין, די חלק בית, דעם די רויטע סערקל, אויף דא איז דא א שאלה, און דאס איז די זעלבע מחלוקת צווישן רבה מיט רב ששת, די מפרשים זענען מסביר וואס די חילוק צווישן דעם פאל מיטן פריערדיגן פאל, און זיי זאגן באמת ס'איז די זעלבע זאך, נאר פריער האט זיך גערעדט אז ס'איז פשוט ווייטער ס'איז ארויף געגאנגען, שפעטער צוריק אראפ געגאנגען, ס'גייט נישט ווייטער צוריק און ווייטער ארויף, אין דעם פאל דא גייט עס דאך בעצם נאך ווייטער נאך ווייטער, נאר וואס איין שטיקל גייט צוריק אראפ, אויף דעם זאגט די גמרא, דא איז דא די זעלבע מחלוקת, רבה וועט זאגן למעשה איז עס ווייניגער ווי דריי טפחים ממילא איז דאס מותר, רב ששת האלט ווייל למעשה גייט עס קומט עס דאך פון א מקום איסור, ווייל למעשה פון ווי ס'וואקסט אראפ איז דאך העכער דריי טפחים, און ממילא האלט רב ששת אז ס'איז אסור. זאגט די גמרא די זעלבע זאך וכן אניגרא, אז וואס אז איך האב למשל א אמת המים, איך האב וואסער וואס גייט אדורך, פשוט צו געבן וואסער פאר די פעלדער אויפן זייטן, יעצט אינעווייניג דא א בוים, איז יעצט פון צוויי זייטן, בעצם פון די צוויי זייטן דא, דא מיט דא, איז עס בעצם ווייניגער ווי דריי טפחים, און ממילא בעצם זאל איך קענען טראגן. אבער למעשה פון די זייט אדער פון די זייט דא ארויף איז עס דאך מער ווי דריי טפחים, ווייל אז איך גיי רעכענען ביז אראפ אינעם וואסער אראפ איז עס דאך אוודאי מער ווי דריי טפחים, און ממילא זאגט די גמרא וכן בניגרא דא די זעלבע מחלוקת, רבה וועט האלטן למעשה איז עס נאנטער צו די ערד מער ווי דריי טפחים ממילא קען איך זיך נוצן מיט דעם, און רב ששת האלט ניין, למעשה אז איך קוק פון צוויי זייטן איז עס דאך טיפער, ס'איז מער ווי דריי טפחים, אז ס'איז מער ווי דריי טפחים אוועק פון די ערד אויב אזוי קען איך זיך נישט נוצן דערמיט. זאגט די גמרא וכן בקרן זווית, די זעלבע זאך איז אז איך האב עס אין א עק, ממילא קומט דאך אויס אז איך שטיי דא אויבן אויפן דאך, פון די זייט, פון די זייט און פון הינטן, פון אלע דריי זייטן, לכאורה פון די וואנט אויבן געזען איז עס ווייניגער ווי דריי טפחים, אז איך שטיי אונטן די חצר, אוודאי איז עס העכער, אבער דאס איז דאך נאר איין זייט, די זייט דא, פון די אלע אנדערע זייטן, אז איך שטיי אויבן אויפן דאך, קומט דאך אויס עס איז ווייניגער ווי דריי טפחים, און ממילא אויף דעם זאגט די גמרא האב איך ווייטער די זעלבע מחלוקת צווישן רבה מיט רב ששת, רבה האט געהאלטן אז עס איז מותר, ווייל למעשה אויבן אויפן וואנט, פון ווי איך וויל נוצן דעם בוים, איז עס בעצם פון דריי זייטן ווייניגער ווי דריי טפחים, ממילא קען איך זיך נוצן מיט יענעם בוים, מה שאין כן רב ששת האט געהאלטן ניין, למעשה קומט פון א מקום איסור, ס'וואקסט דאך פון אונטן פון די ערד, פון אונטן פון די ערד ביז ארויף אויבן איז דאך אוודאי מער ווי דריי טפחים, און ממילא האלט רב ששת אז ס'איז אסור. דערציילט די גמרא ההוא דיקלא דהוה לאביי, ס'איז געווען א דעקל, א פאלם טרי וואס אביי האט געהאט ביי זיך אין שטוב, והוה סליק באיפומא, ס'איז אדורכגעגאנגען דורך א לאך אויפן דאך, יעצט אויבן אויפן דאך האט עס ארויסגעשטעקט ווייניגער ווי דריי טפחים, איז אתא לקמיה דרב יוסף, איז געקומען צו רב יוסף, האט אים געפרעגט, וואס די הלכה, מעג איך יעצט גיין אויפן דאך און זיך נוצן מיט יענעם בוים פון אויבן? זאגט די גמרא ושרא ליה, רב יוסף האט אים מתיר געווען. אמר ליה רב אחא בר תחליפא, האט רב אחא בר תחליפא געזאגט צו אים, אז וואס דשרא לך, דאס וואס ער האט דיך מתיר געווען, ווייל ער האלט כרבה, ווייל ער האלט אזוי ווי רבה, ממילא וויבאלד אויבן שטייסטו אויפן דאך, קוק איך נישט למעשה פון וואו ס'קומט,

זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא כ'וואלט קען מיינען אז וואס אפילו לרב ששת ביתא כמאן דמלי דמי ס'איז דאך דא א הלכה וואס אונז האבן שוין פריער געלערנט אז ביי א הויז קען איך אפשר אנקוקן כאילו די גאנצע הויז איז אנגעפילט און ממילא קומט דאך אויס טאמער די גאנצע הויז איז אויסגעפילט ס'איז א פיל ס'הייסט די גאנצע זאך בעצם פונעם דאך דארטן הייבט עס אן צו וואקסן, ווייל די גאנצע הויז איז כאילו עס איז פיל, און ממילא אז עס איז פיל מיט ערד, אדער ווי איך וויל עס נאר אנקוקן אבער עס איז פיל, פשט איז די בוים וואקסט נאר דריי טפחים העכערן דאך, אויב אזוי קען זיין וואלט געווען אפשר א צד צו זאגן אז אפילו רב ששת איז מודה, און ער האלט אויך ביי אזא סארט בוים מעג איך עס נוצן אויבן אויפן דאך. ולישתמש בפחות מג' סמוך לגג. וואלט קען מיינען אפילו רב ששת איז מסכים, ווייל די חלק פון אונטן קוק איך אן די גאנצע הויז איז אנגעפילט, אז די גאנצע הויז איז אנגעפילט, איז עס כאילו ס'איז א חלק וואס איז אונטער די ערד, און ממילא וואס רעכן איך, דאס איז נאר די חלק וואס איז העכער אויפן דאך. אויף דעם זאגט ער קא משמע לן, ניין, אז דאס וואס רב יוסף האט דיך מתיר געווען, איז נישט ווייל מען האלט ביתא כדמלי דמי, כאילו די הויז איז אנגעפילט, נאר וואס ער האט פשוט געהאלטן אזוי ווי רבה, און ממילא ס'גייט נישט אן פון ווי די מקור איז פון ווי ס'וואקסט, למעשה פון אויבן אויפן דאך איז עס ווייניגער ווי דריי טפחים, אז ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים זאג איך ס'איז א חלק פונעם דאך און ממילא קען איך זיך נוצן מיט דעם בוים. זאגט די גמרא ווייטער, תנן האבן מיר געלערנט, שרשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים, אז איך האב די שרשים זענען גרעסער ווי די עץ אז ס'וואקסט ארויף דריי טפחים, איז שטאמט די משנה לא ישב עליהם טאר ער נישט זיצן אויף דעם. איז זאגט די גמרא היכי דמי, לכאורה ווי אזוי רעדט זיך עס דארטן? אי דלא הדרי כיפי, אויב עס איז געווען ממש אזוי ווי די ערשטע בילד וואס אונז האבן געהאט, אז וואס איז פשוט ארויס געגאנגען, עס האט זיך קיינמאל נישט צוריק אראפ געדרייט, און אויף דעם זאגט די משנה אז וואס לא ישב עליו אז איך טאר נישט זיצן אויף דעם, אויב איז אזוי לכאורה פשיטא, איז דאך אוודאי פשוט קען איך נישט זיצן אויף דעם, עס איז העכער ווי דריי טפחים, נישט דא קיין איין מאן דאמר וואס האלט אז איך קען זיצן אויף דעם, איך ווייס דאך קלאר אז צו ניצן א בוים איז אסור אויף שבת, ממילא קען נישט זיין אז די משנה זאגט מען פשוט אז איך האב א בוים וואס גייט ארויף מער ווי דריי טפחים איז עס אסור, דאס איז פשוט. אלא לאו, נאר מוז דאך זיין אז וואס אף על גב דהדרי כיפי, נאר וואס אפילו ס'דרייט זיך צוריק אריין זאגט די משנה אז וואס לא ישב עליו, אויב אזוי האב איך דאך א קשיא אויף רבה, ווי אזוי האסטו רבה מיר געקענט זאגן אז די חלק וואס קומט צוריק אראפ אין די דריי טפחים איז מותר, און ס'גייט מיר נישט אן אז ס'קומט פון א מקור וואס ס'איז אסור, אין די משנה שטייט דאך קלאר אז וואס? אז ס'איז אסור אז טאמער ס'איז שרשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהן, און ס'קען נישט מיינען פשוט אז ס'גייט ארויף און ס'גייט קיינמאל נישט צוריק אראפ, ווייל דאס איז פשוט אז ס'איז אסור, אלא מאי מוז דאך זיין אז די משנה רעדט זיך אין א פאל אז ס'גייט ארויף שפעטער קומט עס צוריק אראפ, און די חלק וואס קומט צוריק אראפ אז דאס איז אסור, און מיינט דאס ממש שלא כרבה וואס ער האט געהאלטן אז דאס איז מותר. זאגט די גמרא לא, ניין ביסט נישט גערעכט לעולם דלא הדרי כיפי, אין אמת ניין רעדט זיך אז וואס, אז ס'פשוט אז ס'קומט אראפ, ס'גייט קיינמאל נישט צוריק אראפ, איי האסט מיר דאך געפרעגט אויב אזוי איז עס פשוט, זאגט די גמרא והא קא משמע לן, אף על גב דצידו אחד שווה לארץ, מען רעדט זיך נישט אין א פאל אזוי ווי אונז האבן פארשטאנען אין אנהייב, נאר וואס ס'קומט ארויף און ס'גייט טאקע קיינמאל נישט צוריק אראפ, אבער איך וואלט קען מיינען אף על גב דצידו אחד שווה לארץ אז איין זייט איז יא לעוועל מיטן ערד, און ממילא וואלט געווען אפשר א צד צו זאגן אז למעשה היות ס'קומט ארויף העכער ווי ג' טפחים, אבער למעשה פון איין זייט איז עס יא לעוועל מיטן ערד, אויב איז אזוי וואלט איך געמיינט אפשר צו זאגן אז וואס, ס'איז מותר צו זיצן אויף דעם, ווייל למעשה פון איין זייט איז עס מיט די ערד צוזאמען, אין הכי נמי פון אלע דריי זייטן איז עס ווייניגער איז די ערד מער אוועק ווי דריי טפחים, אבער אפשר וויבאלד פון איין זייט איז עס דאך יא צוזאמען לעוועל מיטן ערד, אויב אזוי וואלט איך געקענט מיינען אז וואס? אז אין אזא סארט פאל איז מותר? אויף דעם קא משמע לן זאגט די משנה אז וואס? אז ניין, אז ס'איז אסור ליישב, וויבאלד כ'האב דריי זייטן, וואס די פון דריי זייטן איז עס מער ווי דריי טפחים, דאס הייסט איך האב, כ'האב דא די איין זייט, כ'האב נאך א זייט, און שפעטער האב איך די זייט, ס'הייסט בעצם האב איך דריי זייטן, וואס פון אלע דריי זייטן איז עס אפן, עס איז מער ווי דריי טפחים, היות ס'איז מער ווי דריי טפחים, אפילו פון די זייט, איז עס למעשה פלאש מיט די ערד, וואלט איך געקענט מיינען אפשר געווען א צד צו זאגן אז וואס איך מעג יא נוצן אויף דעם, איך מעג זיך נוצן מיט דעם, איך מעג זיצן אויף דעם, קא משמע לן אז איך טאר נישט, אבער אוודאי דאס איז נישט קיין שום ראיה נישט צו רבה נישט קיין קשיא נישט צו רבה, ווייל דא רעדט זיך אז ס'איז דא מער ווי דריי טפחים, איי האסטו געפרעגט ס'איז פשוט, ניין ס'איז גארנישט אזוי פשוט, ווייל פון איין זייט איז עס יא צוזאמען מיט די ערד, און ממילא זאגט די גמרא איז נישט קיין קשיא נישט קיין ראיה צו רבה. זאגט די גמרא, תנו רבנן, שרשי אילן שגבוהין מן הארץ ג' טפחים, איך האב די שרשים פון אילן וואס זענען הויעך דריי טפחים, או שיש חלל תחתיהן ג' טפחים, אדער איך האב פשוט א ווארצל וואס וואקסט, יעצט איז דא אונטער דעם א לאך פון דריי טפחים. יעצט אף על פי שצידו אחד שוה לארץ, הגם אז וואס אז די זייט דא, פון דא איז עס אף איז למעשה צידו איז עס שוה לארץ אז עס איז ווייניגער ווי דריי טפחים אוועק פון די ערד איז אויף דעם זאגט די משנה הרי זה לא ישב עליהן טאר איך נישט נוצן אויף דעם קען איך זיך נישט זעצן אויף דעם פארוואס ווייל למעשה פון דריי זייטן איז עס אפן און עס איז ווייניגער עס איז מער ווי דריי טפחים אוועק פון די ערד און ממילא וויבאלד נאר פון איין זייט איז עס נאנט צו די ערד דאס איז ממש די זייט וואס איז נאנט צו די ערד אבער פון אלע אנדערע זייטן איז עס מער ווי דריי טפחים היות ס'איז מער ווי דריי טפחים, איז לא ישב עליהן, לפי שאין עולים באילן, ווייל איך טאר נישט ארויף גיין אויף א אילן, ואין נתלין באילן, מען טאר נישט אויפהענגען זאכן אויף א אילן, ואין נשענין באילן, מען טאר זיך נישט אנלענען מיט א בוים. ממילא זאגט די גמרא, ווען זאג איך אז וואס, אז די גאנצע זאך איך קען זיך נוצן מיטן ווארצל, דאס איז דווקא אז ס'קומט צוריק אראפ אויף דעם האב איך א מחלוקת, יעצט אפילו פון צוויי זייטן אדער פון דריי זייטן אז ס'איז דארטן איז עס יא נאנטער צו די ערד, ווייטער אויף דעם איז דא א מחלוקת, אבער דאס איז קלאר טאמער נאר פון איין זייט איז עס נאנט צו די ערד און פון אלע דריי זייטן איז עס ווייט אוועק פון די ערד, דאס איז קלאר אז לא ישב עליהן אז איך טאר זיך נישט נוצן מיט דעם. אזוי ווי אונז האבן געהאט, לפי שאין עולין באילן, ואין נתלין באילן, ואין נשענין באילן. זאגט די גמרא, נאך א זאך, זאגט די משנה ווייטער דארטן, ולא יעלה באילן מבעוד יום, ער טאר נישט ארויפגיין אויפן בוים בשעת ערב שבת, אז בעצם ערב שבת קען ער דאך ארויפקריכן אויפן בוים, איז וויל ער ארויפקריכן ערב שבת, און אזוי איז ער שבת אויפן בוים, אבער איז אנגעקומען דארטן בהיתר, זאגט די גמרא, ולא יעלה באילן מבעוד יום וישב שם כל יום כולו, און ער טאר נישט זיצן דארטן אויבן א גאנצע יום טוב, א גאנץ שבת, אחד אילן, דאס איז סיי ביי אילן, אדער ואחד כל בהמה, אדער אויך אויף א בהמה, איך קען נישט ארויף גיין אויפן בהמה פאר שבת, און שפעטער בלייבן זיצן דארטן אויף שבת. פארוואס? ווייל איך האב מורא, ביי די בוים האב איך מורא אז ער וועט אראפרייסן א צווייגל דארטן, ממילא איז דאך א איסור פון קוצר, די זעלבע זאך לגבי די בהמה, כ'האב מורא, ער 'עט ווילן טרייבן די בהמה, ער 'עט אדורכגייען א בוים, ער 'עט אראפרייסן א צווייגל און מיט דעם געבן א שמייס די בהמה זאל גיין אביסל שנעלער, און ממילא זאגט די גמרא, אז סיי אויף א בוים, סיי אויף א בהמה, טאר איך נישט ארויפגיין ערב שבת, און שפעטער גיין זיצן דארטן גאנץ שבת. אבל בור שיח ומערה, אבער טאמער ס'איז א בור איז א רונדיגע לאך, א שיח איז א לענגליכע, און מערה איז א הייל, וגדר אדער א גדר. מטפס ועולה, מטפס ויורד, קען ארויף קריכן, קען אראפ קריכן, אפילו הן מאה אמה, אפילו ס'איז מאה אמה, זאגט רש"י אז די ווארט איז, אז איך האב נישט מורא אז ס'איז צופיל טירחא פאר אים, און ממילא לאז איך אים נישט ארויף קריכן, הייסט ביי די לגבי די בוים, אדער לגבי די בהמה האב איך מורא דאס קען צוקומען צו קוצר, און ממילא וועגן דעם אסר איך דיך, די ווארט דו קריכסט ארויף האסט צופיל ארבעט, דאס גייט מיר נישט אן, די ווארט איז איך וויל נישט זאלסט צוקומען צו קוצר. און ממילא קענסטו נישט גייען אויף א בהמה, דו קענסט נישט ארויפקריכן אויף א בוים, מה שאין כן א בור שיח ומערה וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויורד, אפילו א מאה אמה, אפילו ס'איז מאה אמה, פשט ס'איז אסאך ארבעט, ס'איז שווערע ארבעט, איז די טירחא דאס גייט מיר נישט אן, און דו קענסט עס נאכאלץ טון, ווייל איך קען נישט צוקומען צו אן איסור. זאגט די גמרא ווייטער, איז תני חדא אם עלה מותר לירד, האבן מיר געהאט צוויי ברייתות דא, איינמאל האבן מיר געלערנט אז אם עלה אויב איז ער ארויפגעקראכן אויפן בוים, דעמאלס די הלכה איז מותר לירד מעג ער צוריק אראפקומען, ותני חדא און איינמאל האבן מיר געלערנט אסור לירד אז ביסט ארויפגעקראכן אסור לירד קענסט נישט צוריק אראפקומען, אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה דאך ממש א סתירה, איינמאל זעה איך אז דו ביסט ארויפגעקראכן מעגסטו יא אראפקומען, און איינמאל זעה איך טאר נישט אראפקומען, וואס איז די הלכה, מעג איך אראפקומען אדער מעג איך נישט אראפקומען? זאגט די גמרא לא קשיא, עס איז נישט קיין קשיא, כאן מבעוד יום, דא רעדט זיך ווען די ברייתא זאגט מיר אז עס איז מותר רעדט זיך מבעוד יום אז דו ביסט ארויפגעקראכן ערב שבת, ממילא וויבאלד דו ביסט ארויפגעגאנגען בהיתר, זאג איך האב איך מיקל געווען, איך זאג דו מעגסט צוריק אראפקומען. כאן משחשיכה, דא וואס איז געשטאנען אז ס'איז אסור צו אראפקומען, פשט איז רעדט מען אז דו ביסט ארויפגעקראכן אויף שבת, אז דו קריכסט ארויף אויף שבת, דעמאלטס איז עס אסור. ואיבעית אימא דו ווילסט האב איך נאך א תירוץ הא והא משחשיכה, ביידע רעדן זיך אז וואס? ער איז ארויף געקראכן משחשיכה פשט ער האט געטון א איסור, ער איז ארויף געגאנגען באיסור. ולא קשיא, איי פארוואס זאגסטו איינמאל מעגסטו אראפקומען, איינמאל זאגסטו טארסט נישט אראפקומען, כאן בשוגג כאן במזיד, אויב ס'איז געווען בשוגג, דעמאלטס מעגסטו צוריק אראפקומען, טאמער ס'איז געווען במזיד, געב איך דיר א קנס, און איך זאג, דעם שבת דארפסטו בלייבן אויבן אויפן בוים. ואיבעית אימא אויב דו ווילסט וועל איך דיר געבן נאך א תירוץ, הא והא בשוגג, ביידע רעדן זיך בשוגג, איי פארוואס שטייט איינמאל דו טארסט נישט אראפקומען, והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי, די שאלה איז, איינער וואס איז געווען בשוגג, געב איך אים א קנס ווייל אטו מזיד, אדער נישט, מר סבר קנסינן, איינע ברייתא שטייט אז מ'טאר נישט צוריק אראפקומען, פשט אפילו ביסט געווען א שוגג אבער איך גיב דיך א קנס, אטו מזיד, ומר סבר לא קנסינן, און אייניגע האלטן ניין איך גיב נישט קיין קנס, און ממילא קענסטו צוריק אראפקומען, טאקע טאמער ס'איז געווען א מזיד ביסטו גערעכט, אבער שוגג אטו מזיד, אויף דעם גיב איך נישט קיין קנס, און ממילא מעגסטו יא צוריק אראפקומען. אמר רב הונא בריה דרב יהושע כתנאי, לכאורה דאס איז תולה אויף א מחלוקת תנאים, די גמרא ברענגט עס אזוי, עס שטייט אז וואס הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת, אז איך האב א קרבן וואס מען שפריצט די בלוט נאר אויף איין מאל, אויף איין עק, למשל א בכור, א קרבן פון א בכור, יעצט וואס איז געשען איז ס'האט זיך אויסגעמישט צוויי בלוטן, איז די שאלה איז יעצט, וויפיל מאל דארף איך עס שפריצן? איז זאגט די ברייתא אזוי, טאמער עס איז הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת, טאמער צוויי פון די זעלבע קרבנות, וואס די שפריצן פון די דם איז געווען די זעלבע אז מען טוט עס נאר איין מאל, אז טאמער זיי האבן זיך אויסגעמישט, דעמאלטס אוודאי, יתנו במתנה אחת, נעמסטו די אויסגעמישטע בלוט, מען געבט עס איין מאל א שפריץ. טאמער ס'איז געווען מתן ד' במתן ד', לאמיר זאגן צוויי חטאות האבן זיך אויסגעמישט, ביידע דארפן מאכן פון אלע פיר זייטן פון די מזבח, איז דעמאלטס אוודאי יתנו במתן ד', מ'מאכט ווייטער די מתנות ד', און ממילא נישט קיין שום פראבלעם, וויבאלד ביידע האבן די זעלבע דינים, אין הכי נמי ס'האט זיך אויסגעמישט, אבער שפריצן קענסטו עס יא. מתן ארבע במתן אחת, וואס איז אבער טאמער א חטאת האט זיך אויסגעמישט מיט א בכור, די חטאת דארף איך מאכן פיר מאל, די בכור איז נאר איין מאל, אויב אזוי פרעגט זיך וואס טו איך יעצט, מאך איך פיר אדער מאך איך איינס, מאך איך פיר האב איך פאלש געטון פאר די בכור, מאך איך איינס האב איך פאלש געטון פאר די חטאת. זאגט די גמרא רבי אליעזר אומר, זאגט רבי אליעזר ינתנו במתן ד', וואס דו זאלסט טון איז ינתנו במתן ד', זאלסט עס מאכן פיר מאל. רבי שיע אומר, רבי שיע זאגט, ינתנו במתנה אחת, ניין, מאך עס נאר איין מאל. זאגט די גמרא, די גמרא איז גייט יעצט מסביר זיין יעדע איינע לפי שיטתו. אמר לו רבי אליעזר, האט רבי אליעזר וואס ער געהאלטן מען דארף עס פיר מאל מאכן, האט ער געטענה'ט צו רבי שיע, הרי הוא עובר בל תגרע, ווי אזוי קענסטו זאגן אז וואס, אז יעצט, הגם ס'איז וויבאלד ס'איז אויסגעמישט דא ביידע בלוטן, זאגט רבי שיע מאך עס נאר איין מאל, זאגט רבי אליעזר צו אים, לכאורה אז דו גייסט מאכן נאר איין מאל, קומט דאך אויס אז פאר די חטאת האסטו גענומען די בלוט, האסטו געשפריצט נאר איין מאל, און האסט געדארפט דאס מאכן פיר מאל, אויב אזוי ביסטו עובר בל תגרע, אז דו מאכסט צו ווייניג ביסטו דאך עובר. אויף דעם זאגט אים אמר לו רבי שיע, זאגט אים רבי שיע, הרי הוא עובר בל תוסיף, וואס זאגסטו אז וואס? מען זאל שפריצן פיר מאל? לכאורה פאר די בכור וואס מען דארף שפריצן נאר איין מאל, ביסטו עובר בל תוסיף, ווייל דו גייסט נעמען דעם בלוט וואס מען דארף שפריצן נאר איין מאל, גייסטו יעצט שפריצן פיר מאל, ביסטו עובר בל תוסיף, און ממילא טענה'ט ער, וואס ביסטו בעסער? וואס טענה'סטו? דו ביסט עובר בל תגרע, איך וועל צו דיך טענה'ן, ביסטו עובר בל תוסיף, און ממילא יעדער האט דא א פראבלעם. אמר רבי אליעזר. זאגט רבי אליעזר ווייטער וואס ער האלט מען דארף שפריצן פיר מאל, לא אמרו, ווען איז געזאגט געווארן אז דא א איסור פון בל תוסיף וואס דו פרעגסט מיך אז ס'דא א איסור פון בל תוסיף אז איך גיי שפריצן דעם בכור פיר מאל, זאג איך ניין, לא אמרו אלא כשהוא בעצמו, ווען איז געזאגט געווארן די איסור פון בל תוסיף איז אז איך נעם די קרבן בכור און איך גיי שפריצן פיר מאל, אפילו איך ווייס קלאר אז איך מוז מאכן איין מאל, אז איך האב די בכור אליינס און דו גייסט עס שפריצן פיר מאל ביסטו עובר בל תוסיף אבער דא, היות ס'איז דאך אויסגעמישט מיט א חטאת, וואס די חטאת מוז איך דאך גיין שפריצן, טענה'ט ר' אליעזר, אויב אזוי נישטא קיין איסור פון בל תוסיף, ממילא האלט איך, גיי מאך די מצוה, און גיי שפריצן פיר מאל. אמר לו ר' שיע, האט ר' שיע געזאגט איך וועל זאגן די זעלבע זאך, לא נאמר בל תגרע, אלא כשהוא בעצמו, וואס דו פרעגסט מיך אז דו וועסט נעמען דעם חטאת און שפריצן אנשטאטס פיר מאל וועסטו עס נאר מאכן איין מאל, פרעגסט דו מיך ס'איז א איסור פון בל תגרע, זאג איך ווייטער די זעלבע זאך, אז וואס? ווען איז געזאגט געווארן בל תגרע? דאס איז דווקא כשהוא בעצמו, אז ס'איז אליינס, דו נעמסט א קרבן חטאת וואס דו דארפסט שפריצן פיר מאל, און דו גייסט עס שפריצן נאר איין מאל, דעמאלס איז דא א איסור פון בל תגרע, אבער דא אז איך האב א סיבה פארוואס איך מאך עס נישט פיר מאל, ווייל ס'איז אויסגעמישט מיט א קרבן בכור, און ממילא קען איך עס נאר שפריצן איין מאל, אויב אזוי נישטא קיין איסור פון בל תגרע. ועוד אמר רבי שיע, נאך מער זאגט רבי שיע, כשנתת עברת, טאמער דו גייסט נעמען, און איך גיי נעמען דעם בכור, וואס בעצם דארף איך עס נאר שפריצן איין מאל, און איך גיי שפריצן יעצט פיר מאל, כשנתת עברת בל תוסיף, ווען דו גייסט יעצט, ביסטו עובר בל תוסיף מיט דעם וואס דו טוסט א פעולה, דו גייסט שפריצן דעם בכור, וואס בעצם דארף איך עס נאר שפריצן איין מאל, גייסטו עס מאכן פיר מאל, טוסטו א פעולה, און דו טוסט, ביסטו עובר מיט דעם בל תוסיף. ועשית מעשה בידך, און דו טוסט א מעשה מיט דיין הענט. כשלא נתת, אבער אזוי ווי איך זאג, אז ענדערש שוין נעם און מאך עס נאר איינמאל, הגם בעצם איז דא א חיוב פאר די חטאת צו שפריצן פיר מאל, מאכסטו עס נאר איינמאל, עברת על בל תגרע, אבער ולא עשית מעשה בידך, דו האסט טאקע געטון א מעשה, דו האסט טאקע עובר געווען די בל תגרע, ווייל בעצם די חטאת האט מען געדארפט שפריצן פיר מאל, אבער דו האסט נישט געטון א זאך, ס'איז פשוט א שב ואל תעשה, דו האסט גארנישט געטון, וואס דו האסט געטון איז, האסט נישט געשפריצט פיר מאל ווען דו וואלסט יא געדארפט טון, אבער דו האסט נישט פיזיקלי געטון א זאך, און ממילא טענה'ט רבי יהושע אז ס'איז אסאך בעסער צו שפריצן ביידע דמים נאר איינמאל, ווייל טאמער גייסטו שפריצן פיר מאל, טוסטו א מעשה בידך, טון א זאך פיזיקלי, און עובר זיין איז אסאך ערגער ווי טון א שב ואל תעשה, כ'וועל נישט שפריצן די בלוט פון די חטאת פיר מאל הגם איך דארף עס יא טון, האב איך עובר געווען, אבער איך האב נישט עובר געווען מיט דעם וואס כ'האב פיזיקלי געטון א מעשה. און ממילא וויל די גמרא זאגן, אויב אזוי לר' אליעזר, לפי ר' אליעזר, וואס ער זאגט אז וואס אבער טענה'ט ער ווייטער לפי דיך ר' אליעזר וואס דו טענה'סט אז דארפסט שפריצן פיר מאל דאמר התם קום עשה עדיף, איז איז איז די גמרא איז איז דא איז געבליבן די גמרא'ס טענה יעצט איז מילא זאגט רבי יהושע צו רבי אליעזר אז וואס ענדערש צו מאכן איין מאל ווייל ס'איז מיר ליבער צו מאכן א זאך מיט א שב ואל תעשה ווי מיט א פעולה איז זע איך פון דא אז די שיטה פון רבי אליעזר מיט רבי יהושע איז געווען אזא סארט זאך רבי אליעזר האט געהאלטן דו טו וואס דו קענסט טון, אז דו דארפסט מאכן פיר מאל, גיי מאך א זאך פיר מאל, איי אפשר וועסטו עובר זיין מיט דעם א צווייטע זאך, נישט קיין חילוק, אויף דעם איז דא א מצוה צו שפריצן פיר מאל, אויב אזוי זאג איך, גיי מקיים זיין די מצוה, ס'הייסט רבי אליעזר האט געהאלטן, גיי טו וואס דו קענסט זאלסטו טון, איי אפשר וועסטו עובר זיין מיט דעם א צווייטע זאך. ס'שטערט מיר נישט, ס'איז נישט כשלעצמו ממילא שטערט עס נישט. מה שאין כן, ר' יהושע ער זיין קאפ איז געגאנגען אז ענדערש האלט דיך צוריק. אין הכי נמי, דו האסט עפעס א שטיקל פראבלעם דא מיט דעם וואס דו האלטסט דיך צוריק, ווייל איין קרבן באקומט נישט גענוג מאל געשפריצט דעם בלוט, אבער למעשה, דו זאלסט נישט טון א פעולה וואס איז אסור, ממילא ענדערש מאך א שב ואל תעשה. ממילא רבי אליעזר האט געהאלטן ענדערש גיי כאפ אריין וואס דו קענסט טוהן זאלסטו טוהן, רבי יהושע האט געהאלטן ניין ענדערש טוה נישט און זיי עובר מיטן נישט טוהן, אבער טוהן איז א פראבלעם, און ממילא וואס האט עס מיט אונז, וויל די גמרא זאגן אזוי, לרבי אליעזר לפי רבי אליעזר וואס ער האט געהאלטן גיי טוה, גיי שפריץ פיר מאל, אפילו בעצם קען אויסקומען א שטיקל פראבלעם פון דעם, דאמר התם קום עשה עדיף וואס ער האלט ביים שפריצן, גיי שפריץ, בקום עשה, דו טוה וואס דו קענסט טוהן, הכא נמי, ירד, אויב אזוי, לכאורה וועט זיין רבי אליעזר'ס שיטה, לגבי די מענטש וואס איז ארויסגעקראכן אויפן בוים, יעצט, בעצם ווילאנג ער זיצט דארטן אויבן איז ער עובר אויף א איסור, און איך האב מורא אז וואס? אז ער שפעטער וועט נאך נוצן מיט די צווייגלעך מיט וואס, און ממילא לכאורה וועט קומען רבי אליעזר, וועט רבי אליעזר זאגן, ירד, גיי אראפ, ווייל יעדע מינוט וואס דו זיצט אויבן אויפן בוים, ביסטו עובר אויף איסור, און ממילא גיי, גיי אראפ, גיי אראפ וועק פונעם בוים, זאלסט אוועקגיין פונעם איסור, ווייל רבי אליעזר געהאט די עטיטוד איז, גיי כאפ טוהן וואס דו קענסט טוהן דו זאלסט טוהן און ממילא וויבאלד דא איז די בעסטע זאך איז גיי אראפ פון דעם בוים האסט נאך א לאנגע שבת ממילא לכאורה וועט רבי אליעזר האלטן גיי אראפ פון דעם בוים און רבי יהושע וואס ער האט געהאלטן ניין ענדערשער זאלסטו זיצן זאלסט מאכן א שב ואל תעשה אין הכי נמי ביסטו עובר עפעס מיט דעם אבער לכאורה אין הכי נמי אז וואס מיט דעם בלייבן מיט דעם נישט טוהן ביסטו עובר אבער ענדערש איז שב ואל תעשה ממילא לרבי אליעזר רבי יהושע דאמר התם שב ואל תעשה עדיף הכי נמי לא ירד וועט לכאורה אז רבי אליעזר וועט לכאורה רבי יהושע האלטן אז וואס און לגבי דעם בוים לא ירד גיי נישט אראפ ווייל ס'איז א שב ואל תעשה דו טוהסט גארנישט דו זיצט אויבן אויפן בוים מיטן נישט טוהן ביסטו אין הכי נמי האסט דא א פראבלעם אז דו ביסט זיך משתמש מיטן בוים אבער אראפקומען קען זיין מער פראבלעמאטיש, ווייל דו קענסט צוברעכן צווייגלעך, דו קענסט צוברעכן זאכן וואס גייט אויפן וועג ווען דו קומסט אראפ, ממילא ביסטו עובר אויף קוצר, און ממילא וויל די גמרא זאגן, לכאורה, די מחלוקת צווישן יא ירד און נישט ירד איז תולה אויפן מחלוקת צווישן רבי אליעזר מיט רבי יהושע, רבי אליעזר גייט מיט זיין עטיטוד איז וואס? גיי טו, אין הכי נמי בשעת'ן דו טוסט האסטו א שטיקל א פראבלעם, אבער כאפ אריין וואס דו קענסט טון זאלסטו טון, ממילא וואלט ער געהאלטן לגבי דעם בוים, קום אראפ, אין הכי נמי ביסטו עובר, אבער למעשה קום אראפ, איך וויל זאלסט אוועקגיין פון דעם איסור, מה שאין כן רבי יהושע'ס שיטה איז ניין, שב ואל תעשה, האסטו א פראבלעם, וועסט אראפקומען פון דעם בוים, אפשר וועסט אראפנעמען צווייגלעך, וואלט רבי יהושע געהאלטן אז וואס, בלייב אויפן בוים, ווייל דאס איז א שב ואל תעשה. זאגט די גמרא ניין, דילמא לא היא לכאורה איז נישט אזא גוטע צוגלייך, פארוואס? ווייל עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם, דווקא דארטן לגבי קרבנות האט רבי אליעזר געזאגט זאלסט מאכן שפריצן פיר מאל, פארוואס? ווייל קום עשה עדיף, ווייל די קום עשה איז עדיף, אלא דקא עביד מצוה, ווייל למעשה בשעת מעשה ווען ער שפריצט פיר מאל פאר די קרבן חטאת, פאר דעם טוסטו א מצוה, און ממילא וויבאלד דו טוסט א מצוה אין הכי נמי פון די זייטן לגבי די בכור האסטו א פראבלעם, אבער בשעת מעשה שפריצט פיר מאל האסטו א מצוה, און ממילא האלט אז וואס, גיי כאפ אריין, האסט א מצוה כאפ עס אריין, אבל הכא דא לגבי די בוים, דלא עביד מצוה, ווען ער קומט אראפ פונעם בוים, איז ער נישט מקיים קיין מצוה, נאר וואס ער פריווענט א פערדער איסור אפשר, אבער צו מקיים זיין א מצוה איז ער דאך נישט, און ממילא הכי נמי לא ירד, קען זיין אז ר' אליעזר וועט מסכים זיין, וויבאלד דו ביסט נישט מקיים א מצוה, גייט ער נישט מיט די מהלך און זאגט כאפ אריין וואס מער דו קענסט, ווען זאגט ער זאלסט אריין כאפן, גיי טוה, דאס איז דווקא ווען איך קען מקיים זיין א מצוה, ממילא זאגט ער לגבי די בלוט שפריץ פיר מאל, איי איך האב א פראבלעם פון בכור, דאס זאל איך לאזן אויפן זייט, מה שאין כן דא, קומט נישט צו צו קיין מצוה, נאר וואס ער פריווענט א איסור, קען זיין אז ר' אליעזר וועט מסכים זיין דאס לא ירד. און ואי נמי, און פארקערט אויכעט. עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם שב ואל תעשה עדיף, דווקא דארטן לגבי די קרבנות זאגט ער אז וואס, שב ואל תעשה עדיף, טוה נישט, גיי נישט גיי נישט שפריצן דא עקסטרע, פארוואס אלא דלא קא עביד איסורא, ווייל למעשה טוט ער דאך נישט קיין איסור, מיט דעם וואס ער שפריצט נאר איינמאל, קיין איסור טוט ער נישט, אבל הכא, אבער דא ווילאנג ער זיצט אויפן בוים, ווילסטו זאגן אויכעט, אפשר זאגט ער שב ואל תעשה, און זאג איך ניין, אבל הכא דקא עביד איסורא, דא וואס ער טוט א איסור מיט דעם וואס ער זיצט אויפן בוים, הכי נמי דירד, קען זיין אז רבי יהושע וועט אויך מסכים זיין אז ענדערשער קום אראפ, און ממילא די עטיטוד פון שב ואל תעשה פאסט דווקא דארטן לגבי די קרבנות דלא עביד איסור וואס ער טוט נישט קיין איסור, אבער דא מיט יעדע מינוט וואס ער זיצט אויפן בוים לכאורה קומט ער צו צו אן איסור מיט דעם וואס ער איז זיך משתמש באילן, קען זיין אפילו רבי יהושע וועט האלטן אז וואס ענדערש זאל אראפקומען, ממילא זאגט די גמרא, קומט מען צוריק צו די פריערדיגע תירוצים אזוי האמיר געזאגט די חילוק צווישן די צוויי, איינמאל זאג איך אז מען זאל יא אראפקומען איינמאל זאג איך זאל נישט אראפקומען, און איך קען נישט זאגן אז וואס אז דאס איז תלוי אויפן מחלוקת צווישן רבי אליעזר מיט רבי יהושע